רבותי שטייט אין אור החיים הקדוש וואס שטייט? כ'ווייס נישט. איי איינער האט מיר געטראפן די וואך און מסביר געווען אז מ'דארף אריינברענגען ווארעמקייט אין די עולם. די די שכל אלע גוט אבער די ווארעמקייט. קען נישט נאר טראכטן אין קאפ. דארף מאכן ווארעמקייט.

אבער ס'איז א ס'איז א פאקט, ס'איז א געפיל, ס'איז נישט קיין איידיע. א איידיע איז איין זאך. ווארעמקייט איז א צווייטע זאך, ס'איז א הנהגה אדער א געפיל. נישט קיין בעליף, נישט קיין פאקט. ס'איז נישט קיין הנהגה. די הנהגה איז ווארעם. די האט זיך פוהל.

נישט זיין קאלטע מענטשן, דארף אריינברענגען ווארעמקייט אין די עולם. יענער האט מסביר געווען אז ס'גייט אזוי, ס'דא מענטשן וואס ווען זיי זענען קליין גייען זיי אין ר' מיילעך בידערמאן'ס שירעם, און ער זאגט שבת יום טוב, כ'ווייס, עפעס אזוי. נאכדעם ווערט ער עלטער און ער טראכט, משוגע, וואס איז דאס שבת וואס מ'האט אזוי געטאנצן? זוכט ער עפעס א הסבר, על פי חקירה, על פי שכל, על פי חסידות, על פי קבלה, על פי מוסר, און קאנעקט זיך די הסבר מיט די מיט די לעבדיגקייט פון רב, ווייל אויב מ'וועט אנהייבן פון די הסבר, וועט קיינער קיינער גייט נישט זוכן קיינמאל קיין הסבר אויף די שבת, ווייל ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין קשיא, סאו ס'קומט אויס אז מען דארף מאכן אסאך קשיא'ס, טאנצן אסאך אן וויסן פארוואס, און נאכדעם קען וויל מען אז די אלע מענטשן.

איי מין איך זאג נישט מ'זאל ממש נישט האבן קיין שום ריזען פארוואס זיך אינטערעסירן, איך זאג אסאך שירים אבער ס'פינען זיי נאר אינטערעסאנט אויב מען האט עפעס א ריזען צו זיין אינטערעסירט אין דעם, אדער וועגן מ'איז געגאנגען צו מיילעך בידערמאן'ס טאנצעריי, אדער ווייל ס'איז דא אזוי ווי. כ'ווייס אסאך אמונה וואס מ'לערנט אויס מ'דארף גלייבן דאס מ'דארף גלייבן יענץ נאכדעם מאכט עס נישט קיין סענס וויל מען פארשטיין פארוואס פארווען פארווי באט איף איט דאזענט סטארט עניווער כ'מיין אז ס'איז א ריכטיגע טענה אז סתם וואס זאל זיך עס אינטערעסירן ווייל נאטירליך אינטערעסירן זיך מענטשן אין כ'ווייס נישט אין גארנישט מ'לערנט זיך אלעס לערנט מען זיך פון ערגעץ צו זיין אינטערעסטעד.

אפארט פון די פון די תירוץ אפארט פון די אמונה אונז האבן אסאך אמונה נישט ווייניג אמונה אסאך אמונה און אפארט פון די אמונה איז אז די זאכן קאנעקטן זיך אמת'דיג איך מיין נישט אז איינער איז אינטערעסירט אין סתם א שיעור סתם אזוי ביסט עפעס געגאנגען צומאל צו א שיעור אויף די חילוק פון טעראוואדע בודהיזם און מאהאיאנא בודהיזם די ווייסט בכלל וואס ס'איז? סאו טעד טאלקס גייט אזוי. ער פארציילט עפעס א נייעס, עפעס א פאליטיק פון לעצטע וואך, אדער עפעס א טעד טאלק, ס'איז א גאנצע פארמולע וויאזוי מ'מאכט מענטשן אינטערעסירט און ס'העלפט נישט, נאך צוואַנציק מינוט מאכט מען עס אויך צו, כ'מיין ס'איז געמאכט נאר צו זיין צוואַנציק מינוט. נעם דאס, טעד טאלק איז דאך ממש א דוגמא פאר וואס ס'ארבעט נישט. מ'נעמט א סוגיא וואס נעמט צוואַנציק יאר צו חוקר זיין, און און ער גיבט עס אין צוואַנציק מינוט, און קיינער גייט נישט ווייטער נאך די צוואַנציק מינוט, ס'איז גענוג, מ'האט שוין פארשטאנען אלעס, און שוין יוצא געווען.

איי טינק דעט איטס אימפארטענט, איך מיין אז למשל די די קוקיס די איך ווייס וואס ניסלעך איז זייער וויכטיג, יא ניין איך מיין נישט פון די סעקענד אבער עס איז וויכטיג ווייל ווייל דארף דאך זיין א נשמה און א גוף. איך זאג דיר, איך פאר מיר אליין. איך האב אים געזאגט אז איך גיי מאכן אז יעדע שיעור גייט מען דארפן זינגען א ניגון פארדעם און נאכדעם, דער עולם גייט אוועקגיין, איך האלט נישט דערביי. דאס איז מיט, ביי די וועי, ס'נישט קיין דזשאוק. נישט קיין ווערטל דאס, איך מיין ערנסט. איך ווייס נישט ווי אזוי עס צו טון. וואס איז די תכלית צו זינגען א ניגון? וואס איז די תכלית? א גוטע שאלה. דאס איז שוין א חקירה. זעהסט? די תכלית צו זינגען א ניגון איז כדי שישאלו התינוקות. זאלסט פרעגן, וואס איז די גאנצע רעש אז מ'זינגט א ניגון? די תירוץ איז, ווייל לערנען א שטיקל רמב"ם איז נישט סתם א זאך. ס'איז א זייער וויכטיגע זאך. וועגן דעם זינגט מען א ניגון כדי צו ווייזן אז א וויכטיגע זאך, די ניגון האט נישט, נישטא קיין אנדערע תירוץ, כדי שישאלו התינוקות, אז נישט מיינט מען אז ס'איז עפעס אזוי יא א האלבע שעה א וואך מ'טראכט אביסל, ניין מ'גייט אין מקווה, ציט זיך אן די גארטל, דאס איז וואס די חסידים טוען פאר עווריטינג, רייט? די ניגון איז די מחיצה צווישן די עבודה זרה און די אידן, ס'זאל נישט אויסקוקן ווי נאך עפעס א ענדזשוימענט. איטס טו מעיק דיסקאשען, איטס טו מעיק איט אז ס'איז א סיריעס זאך, אז ס'איז נישט קיין. וועסט פרעגן וואס וואס קאכט מען זיך? אה, די תירוץ איז, ווייסט איינער האט געפרעגט פארוואס די רבי קאכט זיך ביי די עפעס א פסוק דארט אין פרשת וישלח ואלה המלכים וואס איז די קאך?
אה, עס לערנען. אה, ממש אזוי.
עפעס אזוי, עקזעקטלי.
זייער גוט.

סאו איך האב א שיעור אויף זוהר סופאוזעדלי פרייטאג דאנערשטאג ווענעווער איך קום אן, דאס איז א חסידישע שיעור און די עולם פון די שיעור הערט עס נישט אויס, סאו נישט יעדע איינס דא וואס הערן עס אויס ווען דער ערשטער זאגט.

הייבט אן מיט א קשיא אויף יחזקאל הנביא, ער האט א קשיא אויף יחזקאל הנביא, גרויסע קשיא, אז מה נפשך, דער יחזקאל הנביא איז געקומען, צוויי קשיות בעצם, איך מיין נישט דאס איז ממש זיין קשיא, באט דעס טו פראבלעמס דעט הי העז, איין זאך, יא ער פרעגט זייער קלאר, איין זאך איז, אז יחזקאל הנביא. האט אויסגעזאגט פאר די אידן וויאזוי ס'זעהט אויס די אייבערשטער'ס שטול מיט זיין פערד און מיט זיין וואגן מיט די גאנצע מעשה, ענד איטס וויערד ווייל לכאורה איז יחזקאל הנביא איז לייק וואן אוו די ווארסט סיטועשאן נביאים, כ'מיין ס'דא נביאים פון ישעיה הנביא איך ווייס וואס, ס'געזעצן ס'געגאנגען גוט, ער האט געזאגט תוכחה ס'גייט זיין שלעכט און אזוי ווייטער, באט יחזקאל הנביא איז עקטשעלי די צייט פון די נביאים, די מקום פון די נביאים עטליעסט. ער איז שוין געווען אין גלות, מען האט אים ארויסגעשיקט פון ארץ ישראל און אים געשיקט אויף בבל, און דארט, זיין נביאה הייבט זיך אן, איך בין יא על נהר כבר, נישט נישט אינדערהיים, נישט אין ארץ ישראל, לכאורה איז עס בכלל א גאנצע קשיא אין די גמרא צו מען מעג קענען זיין נביא אין ארץ ישראל אין חוץ לארץ בכלל, אבער איטס דעפענטלי אין די, בדיעבד קען זיין, מ'קען זאגן א דוחק תירוץ, בדיעבד קען זיין, סא ס'פאסט נישט, משה רבינו וואלט געדארפט, משה רבינו וואלט געדארפט אויסזאגן. ס'קען זיין אבער. אקעי, לעטס סטארט דעט. די משה רבינו וואלט געדארפט זאגן דאס, און יחזקאל זאל זאגן מוסר, איך ווייס חסידישע תורות, עפעס ווערטלעך מיט חיזוק, אבער עס איז נישט אזוי, ער זאגט עפעס זייער ערנסטע זאכן אין די ראנג טיים, ס'איז עפעס דא א דיסאנענס צווישן די צוויי זאכן. און אזוי פרעגט אפילו מער, ער פארשטייט נישט, ממה נפשך, אויב איז ער געווען א אמת'דיגע נביא, פארוואס פארציילט ער אזעלכע זאכן? נארמאל אזוי פארציילט מען, אזוי גייט עס, מ'זאגט אז איינער זאגט דיך אויס זיינע אלע סודות גייסטו פארציילסט פאר די נעקסטע מענטש, ס'דא א פלעינע הלכה מ'טאר נישט, כל ש כל ש, יעדע זאך וואס מ'הערט איז בבל יאמר עד שיאמר לך אמור, יא, ס'דא אזא כלל אפילו ביי בשר ודם, אז איינער נעמט דיך אריין זיין. לאמר, ווי שטייט לאמר? ס'שטייט נישט, מ'דארף עס טרעפן אז עס שטייט, ס'שטייט נישט.

עניוועי, סאו דער זוהר זאגט אזא תירוץ, אז דאס איז זיין תירוץ. א דריטע קשיא האט ער, גיי איך שוין זאגן, ער האט א ליסט פון קשיות, א דריטע פראבלעם האט ער, אז עס שטייט אז, און דאס איז די שפעטער די קבלה זענען. סאבסעקשאן מעין חוץ? יא. וואטעווער. א דריטע קשיא פרעגט ער, אדער מיינט ער צו פרעגן, אז ס'שטייט ביי א ידוע'דיגע מדרש אז גלו לבבל שכינה עמהם, און אזוי ווייטער.

וואס? איך זאג אנדער די אסאמפשען. יא יא, יעצט כ'האב יעצט דערמאנט. יעצט דערמאנט דעם פאקט. עניוועיס, די די זוהר טענה'ט אז די אידן אין בבל האבן געהאט א האבן געהאט אסאך א גרעסערע משבר ווי די אידן אין מצרים. און זיין טענה איז בעיסיקלי, און דארף מ'דארף וויסן אז ער מיינט נישט צו זאגן די די אלע דרשות זענען דאך נאר נאר א היכי תמצא צו רעדן וועגן זיך, קיינער זאגט נישט קיין דרשות צו זאגן היסטאריע פון מצרים, זיכער נישט אזוי. ער וויל דאך מסביר זיין זיין אייגענע פראבלעם. זאגט די אידן אין בוא מצרים, ס'דאך נישט געווען קיין תורה נאכנישט, נאכנישט געווען קיין, מ'האט נאך קיינמאל נישט בעצם געהאט קיין מלכות, קיין, יא ס'געווען יעקב, ס'געווען בקש לישב בשלוה ס'נישט געלונגען, שוין, נישט געפערליך. סא, מ'האט זיך נישט געפילט אזוי שלעכט, א פלעינע טבע, פסיכאלאגיש, געווען צובראכן, ווייסטו וואס, נישט געלונגען די פלאן, מ'גייט אין מצרים. מה שאין כן די אידן שפעטער אין בבל, און ער מיינט באמת זיך און און ווארעווער איט איז, איז דאך א גרויסע אסאך א גרעסערע א גרעסערע טראגעדיע אסאך א גרעסערע משבר ווי אזוי מ'זאגט אויף ענגליש כ'דענק שוין נישט יא און געווען ס'איז געווען אלץ גוט ס'איז געווען א בית המקדש און מ'געהאט רוח הקודש און נביאים און מ'האט אלץ געוואוסט וואס גייט פאר, און מיטאמאל איז דא גארנישט ס'איז אזוי, בבל מ'גייט דינען די די מלך בבל מ'גייט זיך מוטשען צו מ'מעג עסן כשר צו מ'דארף זיך מוסר נפש זיין אויף כשר צו נישט ס'איז ממש. א איגרא רבא לבירא עמיקתא. סאו טענה'ט ער אז וועגן דעם איז אסאך מער מודגש עטליסט דאס אז די גלו לבבל שכינה עמהם, שטייט למענכם שלחתי בבלה, ווייל זיי דארפ זיי דארפן עס, זיי האבן געדארפט אסאך מער חיזוק די אידן אין בבל ווי די אידן אין מצרים, ווייל ס'איז דאך געווען מורא'דיג, זיי האבן פארלוירן עפעס, זיי האבן נישט נאר געווען מיסינג עפעס, זיי האבן פארלוירן עפעס. און ממילא זאגט די זוהר, אז די אייבערשטער געזאגט פאר יחזקאל געווען די נביא דארט, געקומען מיט זיי. זאגט אים, גיי זאג פאר די אידן איך בין מיט זיי. געגאנגען זאגט פאר די אידן, ווייל די אייבערשטער זאגט איר זאלט זיך נישט פארלירן, איז אלעס גוט, אין יאוש בעולם כלל, די אידן געזאגט, יא שור, כ'האב שוין געהערט אסאך מאל די דרשות, קאם אן. דער זאגט וואס הייסט די אייבערשטער האט אליינס געזאגט די גאנצע שכינה די גאנצע פמליא של מעלה איז מיטגעפארן מיט אונז שטייט א פסוק שטייט נישט דארט די פסוק באט ער איז מיטגעפארן איז אין קעניגס ווארען בבל איז מיטגעפארן מען זאגט יא איך האב געהערט שוין אויך די דרשה אסאך העלפט עס מיר.
איך בין מסביר וואס עס שטייט נישט דארט זאך עס נישט ס'שטייט בערך פונקטליך די יעדע יעדע סטעפ פון יא האט ער. האט ער געזאגט נא איך זאל דיך זאגן איך זאג דיך איך בין א נביא איך ווייס יא יא דו ביסט א נביא זאג מיר ווי ווי זעט אויס פונקטליך דאס וואס די אייבערשטער זאגט איז געקומען אין בבל האט ער געמוזט אנהייבן צו פארציילן פונקטליך ס'איז געווען איין פערד מיט נאך נישט א פערד נו א חיה א אריה מיט א כרוב מיט א נשר מיט א דאס און ס'נישט געווען גענוג ער זאגט נאכאמאל פונקטליך ס'שטייט צוויי אדער דריי מאל די מרכבה אין יחזקאל אדער עטליסט צוויי און א האלב מאל אדער איינס און א האלב מאל דיפענדינג אן האו יו קאונט. און די זוהר זאגט אז זיי האלטן אז אויב יעצט אז דו פארשטייסט די סברא איז בכלל נישט גענוג נישט גענוג אויסגעזאגט ווען וואלט אויסגעזאגט מער וואלט אויך געווען א מצוה ווייל דאס וואס אויך האט קאנווינסט די אידן אז אז ס'גייט גוט. וואס? וויאזוי האט דאס געווען קאנווינסינג? האט ער מסביר געווען, נישט סתם געזאגט א מעשה שהיה. ס'געווען א אה מ'דארף אים זאגן אז ס'איז אה מ'מוז אים מסביר זיין אז ס'איז דא א שכל אין דעם. ניין אוודאי ניין אוודאי די זוהר אינגאנצן דאס איז סיריעס סיריעס ענטפער די סיריעס ענטפער אף קאורס דעס איז נאט א סטארי עס איז נישט קיין מקובל ער האט געגעבן די פרוף ער האט זיי מסביר געווען אזוי ווי די זעלבע קשיא איז דאך דא אין די וואכעדיגע סדרה אמת די רמב ם פרעגט די קשיא זייער פעימאס קשיא אמת רמב ם פרעגט דאך א קשיא בחלק א' זייער א יסודות'דיגע רמב ם בכל התורה כולה יא פרשת איך זאג א שיעור אויף די פרשה היינט. נישט עכט אבער הקדמה צו עפעס. דער רמב ם פרעגט א קשיא אין מורה נבוכים חלק א' פרק סמך אלף מיין איך. מורא'דיגע קשיא. זאגט ער, געקומען משה רבינו צו די צו דאס וועט ענטפערן חיים'ס קשיא. געקומען משה רבינו צו די אייבערשטער געטראפן די אייבערשטער ביים סנה די אייבערשטער שיקט אידן פאר די טוט ער שוין מסכים צו גיין. דער זאגט אבער די אידן גייען מיך נישט גלייבן יא. די ערשטע קהל וואס האט אים געפרעגט מ'עט מיך פרעגן. וויאזוי הייסט ער? וואס זאל איך אייך ענטפערן? הייסט וואס כ'וועל זאגן, די תירוץ איז, אהיה אשר אהיה, הוי' שלחני אליכם, וואטעווער, א גאנצע דרשה. פרעגט דער רמב ם אזא קשיא, וואס איז די פוינט פון די גאנצע דרשה? שפעטער, שפעטער, שפעטערדיגע שטיקל פארשטייט מען. ער פרעגט א מופת, אקעי, ער מאכט א מופת, א שטיקל ראיה אז דו קענסט עפעס. אבער די גאנצע שטיקל אינצווישן, ס'איז פשוט יוזלעס. דער רמב ם זאגט מנפשך, אויב די אידן האבן שוין געוואוסט די נאמען, אז מען האט שוין געוואוסט דער רמבם מסורה, מען האט געוואוסט אז דער אייבערשטער דער אייבערשטער הייסט אזוי און אזוי, עס קומט דאך משה גארנישט אן, ווייסט וואס נישט יעדער איינער האט געוואוסט, ער האט געהערט פון זיין טאטע, פון זיין זיידע, איך פרוף דיך נישט גארנישט מיט דאס אז דו ווייסט וואס יעדער איינער ווייסט, נאר אויב זיי ווייסן נישט, וויאזוי ווייסן, עס קען דאך זיין אז ער טראכט עס אויס, יא? ממה נפשך דאזענט פרוף עניטינג נאוינג די קארעקט נעים, אדער איז די זעלבע זאך פקד פקדתי איז דא אנדערע נוסחאות, יא? ממה נפשך פרופט עס גארנישט.

פרוף פאר איינער, ס'איז נישט קיין נאמען, נאמען, א שם, דער רמבם זאגט, אלע שמות וואס זאגסט דו קדוש איז א שם, איז נישט אז ס'הייליג די אות איז עפעס א קדושה, ס'איז א קדושה ווייל ס'איז אין דעם, ס'איז א קיצור, א נאמען איז בקיצור, און דער רמבם זאגט ס'שטייט אפילו אין די גמרא אין קידושין אז ס'דא לענגערע נעמען, ס'דא א שם בן י ב אותיות, שם בן מ ב אותיות, זאגט דער רמבם, וואס מיינט י ב אותיות, סתם נאך אותיות צו וויסן? איך קען אויך אויסטראכטן אותיות, כ'מיין צו זאגן אז צו פארשטיין טיפער דארף מען אביסל לענגער מסביר זיין די פרוף. ברענגען נאך נאך פארטס פון עס נאך טיפער, ער זאגט אז דאס איז זיכער די פשט פון די פון די לאנגע שמות, און ממילא אז משה רבינו איז געקומען האט ער נישט סתם געזאגט א נאמען, ער האט געזאגט א פרוף, יעצט די רמב ם טייטשט אריין זיין פרוף וואס איז וויאזוי עס ארבעט זיין זיין פרוף, אבער עס איז זיכער אז אלע אלע די זוהר אויכעט טראכט אז ווען מען זאגט אז איך גיי דיר זאגן א זאך, נישט סתם איך זאג א ווארט איך קען עס נאכזאגן וויפיל וויפיל פליגלעך האט די מרכבה, עפעס צו עס איז א פרוף, די רמב ם'ס מהלך פון א פרוף צו עס איז א אנדערע סארט פרוף איך ווייס נישט וועלכע סארט. אבער ס'איז זיכער א זאך וואס איף יו וואודענט האוו, צו קאנווינסט דיך, ס'הייסט פארקערט, די גאנצע סיבה אזוי ווי די די גאנצע לאגיק פון די זוהר איז זיי האבן נישט געהאט קיין אמונה, אויב מ'וואלט געהאט אמונה, גלייבסט אז די אייבערשטער איז מיט דיך, דארף מען נישט קיין קיין חקירה, זיך אויס, ווייס נישט, איך, איך איך גלייב, איך בין א וואוילע איד, איך געדענק צו מיין ברודער מיינס שיעור, אבער וויבאלט אידן זענען געווען צובראכן, מ'האט זיך נישט נישט געלאזט נארן, מ'זאגט האלא, אדער די זאגסט דאך אז די אייבערשטער קען מען ווייזן, איך זאג דיך זיי מיך מסביר, אבער די מוזט מסביר זיין, סאו ס'קומט אויס. א גרויסע חידוש, כ'וויל זאגן אז נישט פשט אז אמונה ברענגט אתגלות, אזוי ווי עס שטייט אין אלע חסידישע ספרים, נאר כפירה ברענגט אתגלות. וואס? אלעמאל. ווייל די מענטשן וואס גלייבן, די מענטשן וואס זאגן, אפילו משה רבינו, סתם ס'איז דא א טריק, אז ווען משה רבינו האט זיך נישט געפאסט צו זאגן איך ווייס, וויאזוי ווייס איך אז איך רעד מיט גאט, ווייל ווען יענער, דער זאגט ווייסט וואס יענער וועט פרעגן, וואס איך וואלט אויך אליינס געדארפט וויסן, יא? ס'איז נאר אזא טריק, למה יאמרו הגוים, וואס קומט אריין די גוים, למה יאמרו האידען. אַז אַלץ האָט צו טאָן מיט מיר, יאָ, אַלץ האָט צו טאָן מיט מיר, איך זאָג יענער, ס'איז דרך כּבֿוד. אָבער דער רמב ם זאָגט כּמעט אַזאַ די טײַטש, נישט ממש בפֿירוש, אָבער ס'שטײט אױך כּמעט אין מורה דאָס די נקודה. אָבער ס'קומט אױס אַז נישט אַז מע גלײבט, אַז מע גלײבט איז דאָך גוט. אײנער קומט און ער זאָגט, אײנער קומט צום אײבערשטן כּבֿיכול און ער זאָגט, װײַז, זײַ מיך מסביר, און און זאָגט אים, ס'שטײט אין חסידות, װאָרעם ער גלײבט, איז דאָך גוט, גײט מען נישט װײַטער. און פֿאַרקערט, דעמאָלט איז אַפֿילו אַ שאלה, ס'פֿעלט נישט אױס, אַ איסור, ס'אַ סודות. איטס גאנא הערט יו, אבער ביי איינער וואס איז אפיקורס און ער זאגט יא, פיין, אדער יא אדער ניין, אדער א אנדערע וועג פון עס זאגן, ער איז שוין גענוג צובראכן, אזוי ווי די זוהר זאגט, ער איז גענוג צובראכן, ער איז אין גלות, ער קויפט נישט די מעשה, די מעשה האט ער שוין געהערט אסאך מאל, דארף מען אים אויסזאגן די גאנצע זאך. סאו, ס'קומט אויס.

דזשענעראל לאגיק אז ס'מיינט אז ס'איז קאנווינסינג קען זיין קאנווינסינג אין אסאך וועגן. ווען ער פרעגט די שאלה צו וויאזוי ווייסן די אידן אז דו האסט מיר געשיקט זאגט ער וויאזוי ווייסטו א גאט האט דיר געשיקט אונזער גאט האט געשיקט סאו די רמב ם אנדערסטענדס די רמב ם אנדערסטענדס איט טו מין עווריטינג פראם ביגינינג טו ענד ס'הייסט אז ס'איז דא א גאט וועגן דעם די רמב ן איז נישט נעתק די רמב ן זאגט משוגע די אידן האבן געהאט א ספק אז ס'איז דא א גאט

ס'קען זיין. יא אוו קאורס. אוו קאורס. ווייל מ'נארט זיך נישט. און נישט נאר מ'נארט זיך נישט נאר. ער האט די גענוג גאטס, דאס איז אסאך, דאס איז קארעדזש ביי די וועי, דאס איז דאס איז יציאת מצרים, כ'וועל זאגן, כ'וועל זאגן א גאנצע שיעור וועגן יציאת מצרים, אבער דאס איז, דאס איז ווערי הארד, וויי איז איט ווערי הארד? אזוי ווי, קודם כל כ'האב עפעס א ראיה פאר דעם, כ'האב שוין פארגעסן די ראיה, די פסוק וואס כ'האב געוואלט זאגן, באט ס'איז זייער שווער, פארוואס?

ענד דעטס וואטס וואט גיווס יו סופארט, און אסאך מענטשן רעדן אז זייער אמונה געט זיי חיזוק אדער בטחון ענד וואטעווער, עני עוועריוואן וואטעווער דעיר אמונה איז דעטס וואט דעי ליוו אף, דאס איז וואס ער לעבט אין, סאו דאס למשל דאס אפילו אין מצרים יא דאס וואס די ווייסט אז ס'איז פרעדיקטעבל יעדן טאג דארף מען אויפשטיין און מאכן אזויפיל און אזויפיל בריקס,

איטס סקערי פאר טאוזענדס אוו ריזענס, באט איטס סקערי ביקאוז יו ניד טו האוו קארעדזש, ס'איז דא אזא ווירטשו וואס הייסט קארעדזש, ס'איז דא אזא מידה טובה וואס הייסט קוראדזש, מ'לערנט נישט אויס אין חדר פאר סאם ריזען די מידות טובה, אסאך מידות טובות, ענווה, קדושה, ס'איז דא א מידה טובה, אפשר די ערשטע, די איינציגסטע מידה טובה, ס'שטייט אין, די איינציגסטע מידה טובה, ס'איז אין א געוויסע סענס א. א תנאי פאר אלע מדות טובות איך ווייס. ס'איז שוין שיעור שיעורי מוסר, איך האב נאכנישט קיינמאל געהערט די דרשה נאכנישט, וואס וועט זיין? דער רמב ם שטייט א פסוק, ס'שטייט א פסוק ביי משה רבינו אין פרשת יתרו, מ'האט געזוכט מענטשן זאלן זאלן פירן כלל ישראל, יא? נישט גענוג משה, מ'דארף נאך מענטשן, יא? זאגט משה רבינו, זאגט יתרו פאר משה, משה זאגט נאכאמאל, זאל זוכן אתה תחזה מכל העם, וואס זאגט ער? וואס איז די ערשטע זאך? וואס איז די ערשטע זאך וואס ער זאגט
מ'זאל זוכן?
וואס איז זיינע קאנדישאנס? אנשי חיל. עקזעקטלי. נאכדעם שטייט יראי אלהים, שונאי בצע, און אזוי ווייטער. די ערשטע זאך וואס עס שטייט איז אנשי חיל. וואס מיינט אנשי חיל? יא. טויגליכע מענטשן. קארעידזשעס מענטשן. א מענטש וואס פאוערפול פיפל. אז ער איז פאוערפול, נאכדעם אז ער האט די. קוראדזש, ער קען עומד זיין על שלו, ער קען, האט די סארט כח אז ער קען טוען וואס וואס ער וויל טוען, מען דארף נישט לאזן, דעמאלטס אויב ער וועט זיין א ירא שמים וועט ער נישט נעמען קיין שוחד, באט אויב איינער האט נישט אנשי חיל, שטייט אין רמב"ם דאס מער ווייניגער, איך בין מפרש, אויב ער איז נישט קיין איש חיל, איז ער קען זיין א גרויסער צדיק וואס האלט נישט ביים נעמען שוחד, אויב איינער גייט אים סטראשען אביסל גייט ער גלייך נעמען שוחד, ווייל ס'פעלט אים די בעיסיק מידה פון. די שטיקל עקשן אדער אביסל זעלבסטשטענדיג, אביסל, די רמב"ם רופט די מידה קידוש השם ביי די וועי, רעדט וועגן יוסף און אזוי ווייטער, אלהים אני ירא. יוסף האט געזאגט מקדש געווען את השם שטייט אין רמב"ם הלכות קידוש השם, מען וועט אנקומען א מאל מער, פארוואס? ווייל ס'איז געווען א מעשה פוטיפר'ס ווייב האט אים גערויבט, עס איז געהאט ער האט געהאט אלע ריזענס, אלע ריזענס ב ב עס צו טוהן, סיי אהבה סיי יראה, אלע מיני.

אנדערע ווערטער ווייל די אייבערשטער האט געהייסן, נישט משום אנדערע חשבון. למשל זיין דוגמא אויף דעם איז יוסף, קיינער קיינער וואלט נישט געהערט, קיינער וואלט נישט געוואוסט, ס'וואלט אים געלונגען, ס'וואלט געווען יעדער איינער וואלט אים ליב געהאט מער, ער וואלט נישט געגאנגען אין דזשעיל אפילו, ער האט עס נישט געטון, ער האט געזאגט וחטאתי לאלהים, כ'האב מורא פון די אייבערשטער, אדער שפעטער האט ער געזאגט אלהים אני ירא. באט אלהים אני ירא מיינט נישט איך האב מורא פון די אייבערשטער, עס מיינט דאס אויכעט, באט די טינג ביפאר דעט מיענס איך האב קוראדזש.

און משה רבינו וואז א פערסאן דעט העד קארעדזש, כ'מיין דעט וואז די האול, די האול, די ענד אוו די סטארי, די גאנצע מעשה פון די סנה וואס די אייבערשטער פרובירט אים צו, פרובירט אים איינצורעדן אז ער זאל האבן גענוג קוראזש צו גיין צו פרעה און אים זאגן ער מוז שיקן ארויס די אידן, דיס וואז א קרעיזי טינג טו דו, און ער האט עס געטון, כי אהיה עמך, מיט א מופת, אן א מופת, מיט אהרן, אן אהרן, צום סוף האט ער עס געטון, און די אלע אנדערע מענטשן, אלע מנהיגים און אלע עסקנים.

שטעלן זיך סתם קאפ אין וואנט, קאפ אין וואנט איז נאך א זאך מען דארף נישט זיין, קארעדזש איז, רימעמבער אריסטאטעל סעד און דאן וואס סעז קאדא, קארעדזש איז א מיצוע ביטווין רעשנעס ענד שלאף, פארשלאפענדיג אר וואטעווער הי קאלס איט רייט, קאראדזש איז נישט א, איז נישט קיין, נישט צו טוהן סתם טאנצן אין די וואסער, ס'איז טאנצן ווען מען דארף טאנצן יא. יא סאו און משה רבינו האט באקומען קארעדזש און ער האט געגאנגען צו פרעה און די אלע חברה און די ענד פון די פרשה ס'איז געווען א גאנצע קאונסיל פון עסקנים וואס האבן גענומען קעיר פון די אידן אין מצרים און זיי האבן געהאט זיי זענען געווען געהאט דיעלס מיט פרעה און מען האט גערעדט וויפיל מען גייט מאכן און זיי האבן געהאלטן אין מאכן דיעלס און זיי קומען צו משה רבינו און זיי גערואינט אלע זייערע דיעלס. אזוי איז ער געקומען מיט א צודרייטע איידיע, מען גייט געהעריג ארויסגיין, נישט ממש, האט אויך געשפילט א געים, יא מען גייט פאר דריי טעג, דאך זענען זיי געגאנגען געשריען, הבאשתם את ריחנו, ענק האבן גערואינט אונזער גאנצע פאליטיק, אונז האבן א סדר, אונז האבן, יא ס'שטייט אין רש"י דארט, דארט שטייט אז משה רבינו, משה אהרן האבן גערופן די זקנים, זאגן קומט צו פרעה, שפעטער מיטאמאל קומט מען אן צו פרעה, שטייט נישט גארנישט וועגן דאס קיינעם, יא? זאגט רשי וואס איז געשען? נשמטו אחד אחד, יא? יעדער איינער, צוביסלעך, יעדער, יעדער, יעדער קילאמעטער וואס מען איז געגאנגען איז געווען איין עסקן ווייניגער, יא? סוף איז געבליבען נאר משה. סא און אונז, אונז האבן אלעמאל די איידיע אז משה רבינו איז דער וואס דער אייבערשטער האט אים געשיקט און אזוי ווייטער, באט משה רבינו איז דער וואס האט געהאט גענוג אומץ אדער קארעדזש עס צו טון. יעצט די שאלה איז וויאזוי באקומט מען דאס? דאס איז חירות, דאס הייסט חירות. איף יו האוו ענאף קארעדזש דען יו קען האוו חירות, אדערווייז גארנישט, הייבט זיך גארנישט אן. און נישט נאר אז ס'הייבט זיך נישט אן, יו ביקאם א ביג רשע, ס'איז זייער דעינדזשערעס, ספעשעלי איף יו האוו א ליטעל ביט אוו פאוער. מעני פיפעל דעט.
וואס הייסט איף יו דאנט האוו קארעדזש יו ביקאם א רשע? יא, א רשע ב ב באונס בשוגג במזיד ב ב ב ב אה מ'האט מיר געשטופט מ'האט מיר געפרעשורט מ'האט מיר געמ מ מ'האט מיר געדאס'ט מ'האט מיר געיענס'ט אזוי פירט זיך דאך די וועלט, יא? קען ווערן א רשע מיט קארעזש אויך אבער עטליסט אבער עטליסט איז ער ביסט א רשע! אזוי ווי דער קאצקער רבי האט געזאגט וועגן פרעה, יא? ווייסט וואס ער האט געזאגט וועגן פרעה? רבינו רבינו האט געזאגט אז פרעה איז געווען א מענטש צום טיש ס'איז געקומען צום צו רבינו אפאר משכילים זיך צו דינגען מיט אים און ער האט געזאגט ער רעדט נישט מיט זיי זיי זענען קליינע מענטשלעך ווייסט ווער ס'איז געווען א מענטש פרעה זאגט ענק ענק קומען מיט גרויסע חכמות איך זאג ענק אז איין דונער איין פראבלעם געשעהט דאן גייט דער'ס נאו עיטיעסט אין א פאקס האול ענק אנטלויפן ענק שרייען שמע ישראל טוט זיך אן צוריק די קאפל מיט די גארטל און שוין ווייסט פרעה באקומט צען מכות און האט זיך נישט געלאזט מי השם דאס איז א מענטש מיט דעם קען מען רעדן אה אוו קורס יו קוד בי א ביג רשע. מעיבי דעטס וויי ווי דאנט טאלק אבאוט איט ביקאוז ווער עפרעיד דעט מעי בי א ביג רשע באט יו אלסא איי דאנט נאו ס'איז אינטערסאנט אז ס'איז דא אזא אזא מידה טובה אדער ווירטשו וואס הייסט קארעדזש און ס'איז פשוט נישט קיין איין איך האב נישט געהערט קיינער רעדן וועגן דעם היינטיגע צייטן. אקעי ר' נחמן רעדט פון חיזוק וואס דאס איז אמת'דיג וואס ער מיינט. אקעי יעצט וויאזוי באקומט מען קארעדזש? עס איז א בעיה א גרויסע בעיה פון ווי נעמט מען דאס? דאס איז א סיריעס קוועשן פון ווי גייט מען עס נעמען? פון ווי גייט מען עס נעמען?

וויינען איז א פחד און עס שטייט לא תגורו מפני איש ס'איז דא גאנצע דינים אין די פוסקים צו וואס ס'מיינט ווען ס'איז מחויב אין מסירות נפש פאני טאטס אקעי באט די שאלה איז די ביג קוועשאן איז האו דא ווי דא דעט וויאזוי וויאזוי גייט דאס ארבעטן ווייל ס'ארבעט נישט ס'ארבעט נישט זאגן דרוש כ'מיין מ'קען אזוי זאגן אויף אלע מדות מ'קען ארבעטן אויף דעם מ'קען מאכן טון אזעלכע ענע ווארדיגע זאכן ס'וואלט נישט געווען אזא צודרייטע איידיע.

אז חכמה איז די עצה. לפי דעתי. פארוואס? כ'וועל מסביר זיין וויאזוי ס'ארבעט. ענד עז פאר עז איי קען טעל, די ריזען פארוואס רוב מענטשן טוען גארנישט, זענען שטענדיג פעסיוו, פעסיוו נישט אזוי ווי מ'זאגט ער קען מאכן, ער קען זיין א גרויסער סעילסמאן, אבער ער איז פעסיוו אין סיריעס טינגס. רייט? ער לעבט אין אזוי ווי, ער לעבט אין פחד, ער לעבט אין פעסיוויטי. וואס מ'וועט אים זאגן וועט ער פאלגן, קען זיין פאלגעדיג אדער נישט פאלגעדיג, אבער ער איז נישט יוזם, רייט? נאטינג סטארטס פראם הים, אלעס געשעהט צו אים, ער הייבט זיך נישט אן פון אים, און ביי די וועי, דאס איז ווערי, מ'דארף דאס, מ'דארף דאס ארויסזאגן, אונז האבן א א וויו אויף אויף אידישקייט, אויף אויף עבודת השם, וואטעווער יו וואנא קאל איט, וויטש איז בעיסיקלי די דעפינישן אוו פעסיוויטי, רייט? מ'זאגט פאלג, אדער מ'זאגט מ'דארף נאכגיין די די עקבי הצאן, מ'דארף נאכגיין די פריערדיגע דורות. ס'הייסט, ס'איז דא עפעס אין די אין די וועג פון וויאזוי געוויסע געוויסע סטיילס פון אידישקייט ארבעט וויטש ליטערלי טרעינס יו טו בי פעסיוו, און ביי די וועי די מענטשן וואס זענען טרעינד אין יענע סיסטעם זיי נעמען עס ערנסט זענען משונה'דיג פעסיוו אין זייער האול לייף קענסט זעהן.
זענען זיי משונה'דיג? פעסיוו, כ'רעד נישט קיין זייעניסט קריטיסיזם, כ'מיין דיפערענט. עפעס אזאך איך האב לעצטענס געליינט עפעס א אין טערטין ניינטי וואן ווען מ'האט ווען מ'האט מ'האט געמאכט אידן זיך שמד'ן אין ספעין איז געווען יעדער איז געווען פארנומען די פילאזאפן ווייל די ריטש פיפל האבן זיך טאקע אסאך געשמד'ט פאר קאנוויניענס אבער אין במשך הונדערט יאר האבן אווער פיפטי טויזענט אידן זיך געשמד'ט און איינע פון די גרויסע קוועשאנס איז און ס'איז געווען תמימות'דיגע פשוט'ע מענטשן ענד איט וואזנט א טרעמענדעס קרעזי פערסעקיושען.

רוב מענטשן גייען זיך נישט מוסר נפש זיין נאר אויב זייערע נעיבערס זענען זיך נישט דאס איז הונדרעט פארסענט נישט קיין שום קוועשען איז דאס איז די שאלה נאר אויב דיין נעיבער איף יור ענד דזשאסט די אפעזיט ענד איף יור נעיבער דאז איט יור גאנא דו איט אוט אוו קאווערדנעס נאט ביקאוז יו טינק איטס די רייט טינג מ'דארף ראיות פאר דעם לוק אראונד אן יור סטריט יו וויל סי דעטס האו די ווארלד ווארקס נאו דיס איידיע דזשאסט טו בי ווערי קלעיר דזשאסט טו בי ווערי קלעיר די איידיעל פון מסירות נפש

איך בין געווען אינמיטן עפעס זאגן, איך דענק שוין נישט וואס, כ'בין געווען אינמיטן עפעס זאגן. קארעדזש, קארעדזש. יא, איך בין עוסק אין קארעדזש יעצט. מסירות נפש, דזשאסט טו בי קלער, קידוש השם, וואס די רמב"ם רופט קידוש השם איז בעיסקלי אלמאסט די דעפענישן אוו קארעדזש. און ווען מ'רעדט קידוש השם אפילו כנגד די געסט אויך, דאס איז קארעדזש, סאקראטיס דיפיינד קארעדזש לייק דיס, קארעדזש מינס נאט פיערינג דעט. אוודאי, אמאל איז נאריש צו שטארבן פאר גארנישט. מאך, אזוי כ'האב געזאגט, קארעדזש מיינט נישט, מיינט נישט, ווי די רמב"ם זאגט אין שמונה פרקים, פרק ג', קארעדזש מיינט נישט, כ'דענק נישט זיין ווארט, ס'מיינט נישט פזיזות, ס'מיינט נישט זיין א מופקר, הפקרות איז נישט קארעדזש, הפקרות איז די אפעזיט אוו קארעדזש, אין אנדערע ווארט, איטס די אדער, איטס די קיצוניות פון די זאך, די מידה רעה פון קארעדזש איז. איז צו זיין סתם א סתם א הפקר וועלט אזוי ווי מען האט געזאגט משה רבינו ער איז נישט געווען קיין משוגענער מען דארף הרג'ען די מצרי און מען גייט ווארטן אז פרעה זאל מיך הרג'ען ניין מען גייט אנטלויפן משוגע ווען מען דארף אנטלויפן אנטלויפט מען און מען דארף מאכן זיכער מען הייסט קיין לשון נפש קיין שכל איז נאט קרעזי דאזענט דו קרעזי טינגס עס האט א פלאן עס האט א שכל אבער די איידיעל אוו קידוש השם איז הונדרעט פערסענט און איטס דזשאסט טו בי קלעיר איטס נאט אונז האבן אזא

און ער האט נאך דרשות וועגן דעם דאס איז איינע פון זיינע. איז אזא פילאזאפישע מחבר? יא אוודאי. בקיצור, נישט ער. איך האב געזאגט אז א פעטריאט איז נישט איינער וואס איז וואס שטארבט פאר זיינס. נאר ער מאכט יענעם שטארבן. אוודאי. אבער דאס עגעין, צו מען שטארבט אדער נישט, דאס איז לייק אמאל געלונגט עס אמאל אז מען שטארבט נישט אמאל געלונגט עס נישט. אבער דאס אז דו ביסט דער וואס דו גייסט זיך נישט לאזן, די איידיע פון מסירת נפש איז נישט מען לאזט זיך, ס'איז מען לאזט זיך נישט. אז איך בין נישט אקטיוו, איך בין אקטיוו, איך בין א עידזשענט, נישט כ'לאז זיך נישט, איך גיי טוהן. סאו, די שאלה איז וועגן האו דאס, האו דו יו דו דעס, איי טינק דעט איז א ווערי ביג קוועסטשן. באט צוריק צו דעם, ווען מ'איז געקומען צו מצרים, וואס איז געווען די קאורעדזש פאר די אידן צו. אה אה, צוריק צו מצרים, אונז זענען נישט אין מצרים, סאו לאמיר זעהן, אין מצרים האבן די אידן נישט געהאט קיין סך קאורעדזש, קומט משה רבינו האט זיי געברענגט קאורעדזש, רייט? טאקע איז דעטס וויי ווי גאט סטאק אינטו מצרים. מ'געגאנגען מיט יוסף, מ'האט געמאכט פשרות, מ'גייט ארבעטן זונטאג נישט פרייטאג, כ'ווייס וואס, תורות מעשיות.

און פארוואס און פארוואס מיינען אונז אז אז תורה אדער זיין א ערליכע מענטש איז די דעפינישן אוו ביאינג פעסיוו איטס נאט אנלי אידישקייט איז סערטען לייק הו איז א סינסיר פערסאן ווער איז א גוטער מענטש על פי רוב איז די פעסיוו מענטשן אין אונזער אין אונזער בליק נישט נאר ביי אידן נישט נאר ווייל ווייל מ'זאגט אז מ'דארף גיין מיט די זיידעס סאמטינג ווערי בעיסיק טו מאראליטי. און די וועי איטס אנדערסטוד אין עטיקס, די וועי איטס אנדערסטוד ביי ביי אס און ביי מעני מאדערן פיפעל, דעט העז פעסיוויטי בילט אינטו איט. ווייל למשל, איך קען נישט אריין אין אלע תורות, ווייל ער פאלגט די רולס, ס'איז דא רולס פון קעטעגאריקעל רולס וואטעווער און ער פאלגט זיי, סאו הי איז נאט די וואן טעיקינג רעספאנסיביליטי, איי מין ניטשע'ס האול קריטיסיזם אוו קריסטיאניטי וואס בעיסיקלי דעט קריסטיאניטי מעיקס עטיקס פעסיוו, און וועגן דעם האלט ער מ'דארף נישט זיין עטיקעל, מ'דארף נישט וועגן דעם נישט זיין עטיקעל, מ'דארף נאר וועגן דעם האבן

כ'קען זאגן איין סטעפ און אפשר גיין נעמען נאך איין סטעפ. די בעיסיק וועי איז וואט איי סי פראם עקספיריענס אר סאו סאם לעוועל אוו עקספיריענס איז אז די מענטשן וואס האבן א געוויסע קוראדזש, געווענליך, כ'האב שוין געזאגט די שיעור אמאל ביי א אנדערע שיעור, מענטשן וואס האבן אביסל קוראדזש זענען די מענטשן וואס האבן חכמה. א סערטען קיינד אוו חכמה אדער דו קענסט עס רופן בעיון נישט בקיאות אקעי וואט דו איי מין פירסטלי ווערי סימפלי אזוי ווי אזוי ווי פרעה האט פארשטאנען ביי משה ואהרן תפריעו את העם ממעשיו רייט אנדערע ווערטער עווריוואן איז גאוינג טו אזוי גייט צוריק צו מיין איך האב גערעדט געווען פריער וועגן בטחון וועגן ריליי אן סאמטינג עווריוואן איז בעיסינג היז לייף אן סערטען טינגס דעט הי טעיקס טו בי פיקסד מער פיקסד ווי זיין דעי טו דעי פלאקטועישאנס אוו מוד און אוו פילינג און אזוי ווייטער און אויף דעם בעיסט ער זיין לעבן ער ווייסט אז וואס ס'וועט זיין וועט זיין. נאך אלץ דארפן צאלן די מארטגעדזש סוף חודש, נאך אלץ דארפן נעמען די קינדער אין חדר, נאך אלץ דארפן ארויס באקומען א סלאט אין די ישיבה, דיז אר טינגס דעט אר מאר סטראנגער דען יו, רייט? יו אסום דעם טו בי סטראנגער דען יו, יו אסום דעם טו בי סטעיבל, דעי אר גאנע עקזיסט דעיר, ענד יו אר נאט קאנטראלינג דעם, רייט? זיי קאנטראלן דיך, ממילא יו ארגענייז יור לייף אראונד דאוז טינגס, דעטס וואט יו נאו. רייט? און מ'קען זעהן מענטשן און מענטשן וואס זענען אין א געוויסע פלאץ, ער ווייסט בערך די זאך, ער ווייסט אז מ'דארף, מ'דארף מיך אריינלאזן צום רעבין ערב יום טוב, אויב איך גיי נישט, גיי וואטעווער נעווער עווער טין גייט מיך נישט אריינלאזן, און דאס קאנטראלט זיין לעבן, נאכדעם קאלסטו אים און פרעגסט אים, ביסט משוגע? און מ'וועט דיך נישט אריינלאזן, וואס וועט זיין? עק וועלט? לפי שיטתו! וואס קען שוין זיין? עס איז נישט ווייל אונז מיינען ווייל ער האט עפעס, ער גלייבט עפעס, ער האט א נארישע טעאלאגיע וואס זאגט אז ער וועט נישט האבן קיין גוטע יאר וועגן דעם, ס'איז נישט וועגן דעם. איטס מאוסטלי ביקאוז איי קאל איט צמצום, ווייל ער ווייסט נישט עניטינג עלס, די איינציגסטע סטעיבל זאך וואס איז דא, א מענטש זוכט עפעס א גאט וועם צו דינען, עפעס א זאך וואס איז מער סטעיבל פון אים, די זאך וואס איז מער סטעיבל איז אז דער רבי גייט אים נישט גייט אים נישט געבן א לשנה טובה כדבעי, סאו דעטס וואטס גאנא קאנטראל היז לייף, אקעי? נאו, די אנלי וועי דעט פיפל ביקאם פרי פראם דיס, למשל, די ווערי בעיסיק משל, און מ'קען עס זעהן בפועל ממש, און. סאו מעני טינגס וואס יעדע איינער איז מסכים טעארעטיש אז וואס מען טוט אין די אין די גרופע מענטשן איז א עוולה אפילו אינעווייניג ס'איז נישט פשט אז זיי גלייבן אז מען דארף יענעם שלאגן פארוואס זאל מען גלייבן מען דארף יענעם שלאגן און פארוואס וועסטו קוקן ווען די איינציגסטע מענטשן וואס זענען זיך מתנגד זענען די מענטשן וואס גייען סאמטיימס צו מנחה צו אן אנדערע בית מדרש זייער אינטערעסאנט. וואס איז די פשט? וואס מערקט דאס יא? וואס איז פשט? איז נאר ווייל האט ער נעבעך אנגעליינט אנדערע האט מער אנדערע מקורות און ס'איז נישט אמת האט נישט מער שכל ווי א צווייטן. נישט ווי ווירקליך האט נישט דווקא מער שכל ווי א צווייטן, נישט ווייניגער בר דעת פארשטענדליך, ווייניגער פארשטענדליך, מען קען מסביר זיין פאר די וואס גייט נישט אין אנדערע בית מדרש, מען האט זיי אפילו מסביר געווען, נישט נאר מען קען, זיי פארשטייען אויך, מען פרעגט זיי זאגט ער יא אוודאי איז נישט ריכטיג אבער די קוויטל איז וויכטיגער, עס איז וויכטיגער, אין אדער ווארדס דער איז נאטינג עלס, ער האט נישט עפעס אנדערש צו רילייען אויף, ער האט נאר דאס, ער ווייסט, ער קען נאר איין גאט. דו קענסט נאר איין גאט, יעדער איינער האט עפעס א גאט, עפעס א זאך וואס איז שטערקער פון אים, גייט ער דאס דינען, וואסערע אנדערע ברירה האט ער? איף יו שאו אים אנאדער וואן מאר טשויס, נאך איין זאך, אה, ווייסטו וואס, העכסטנס זאל איך גיין אין די אנדערע שטיבל דאווענען מנחה, דעטס באט דעטס אנלי לייק די פרעקטיקל אפליקעישאן אוו די פסיכאלאדזשיקל איידיע, אה, סאו יעצט האט ער נאך א זאך, סאו ער קען נוצן דאס און שלאגן נאך, מאכט א, קען מאכן א מלחמה די צוויי זאכן, אקעי? וואס וואס איז אבער די בעסטע זאך דאס, וואס איז די בעסטע זאך, די פראבלעם מיט די אנדערע שטיבל קען דיך אויך ארויסווארפן עט סאם פוינט, רייט? סאו וואס איז די בעסטע זאך וואס מען קען האבן?

אבער ס'דא זאכן וואס ער פירט נישט, וועל הי דאזענט לייק וואנט דאוז טינגס טו עקזיסט. ווייל זיי עקזיסטירן יא. און נישט נאר זיי עקזיסטירן, זיי עקזיסטירן אין א וועג וואס פרעה קען נישט בכלל גארנישט טון וועגן דעם. למשל, דער'ס אנלי וואן טינג ריעלי דעט עקזיסט לייק דעט, און דעט'ס קאלד שכל, חכמה. אקעי? חכמה איז די קיינד אוו טינג וועל איטס אלסא נאט אינטיירלי ווייל ס'איז דא ריחיים בצווארו ער קען דיך געבן מער דזשאבס האסט שוין נישט קיין צייט צו טראכטן בכלל. אבער טעארעטיקלי מ'קען טראכטן אפילו אויפן דזשאב כ'מיין אין סאם סענס אז מ'קען שבת טראכטן מ'קען טרעפן א וועג ענד די חכמה איז נאט איטס נאט די קאמיוניסטס טינג רייט איטס אייבערשטערס טינג אויב ער טראכט פינף מינוט א וואך נאו איט קאנעקטס הים טו א מאטש מאר סטעיבל א מאטש מאר סטראנגער טינג. א מאטש מאר סטראנגער סאורס אוו סטעביליטי און אוו פאוער, אוו קארעדזש, רייט? סאו פרעה איז נישט ער קען נישט, קען נישט אפילו אפפרעגן, ווען ער וועט אפפרעגן מיין שטיקל תורה דעמאלט וועט מען רעדן, רייט? דעטס דעטס די וויסנאגע תדעית חכמה, באט פרעה ער פרעגט נישט אפילו אפ קיין שטיקלעך תורה, רייט? ער לערנט נישט בכלל קיין תורה. סאו דער מענטש וואס ער קען, און יעצט די אפפרעגן איז א זייער וויכטיגע פארט אלסאו, קאוז דעטס וואט אינדעפענדענס, באט פירסטלי איטס א סעפערעט טינג, ס'איז א עולם נפרד, דעט די זוהר קאלס, זוהר קאלס חכמה עלמא עולם החירות, שטייט עולם, וויאזוי די רעש ארבעט נישט אין די גייען. העז דיס לענגוויטש, עולם של חירות, עולם של די פרידאם, ווארלד אוו פרידאם, איז שכל און בינה, ס'בינה איז די ווארלד אוו פרידאם, אזוי זאגט בפירוש, דאס האט ארויסגענומען די אידן פון מצרים, און דאס האט יחזקאל הנביא געברענגט פאר די אידן, און ווען זיי עס געברענגט, איז עס שוין געווען אוט אוו גלות, וואס מיינט שכינה עמם, גרויסע חכמה, די שכינה ליידט אויך, וואס האב איך פון דעם, אז נאך איינער ליידט, ווייסט, דאס איז נישט די פוינט, די פוינט איז, אז אויב דו פארשטייסט די גאנצע מרכבה, אין אנדערע ווערטער, און דאס איז אין יור מיינד. די די די בבל די די א פאליס די אלע ח זיי קענען דיך זאגן וואס זיי ווילן באט זיי קענען נישט אוועק נעמען דיין מיינד איווען איף זיי קענען צונעמען דיין צייט קענסט געדענקן דו קענסט איטס סטיל דער איווען איף יו דאנט פארגאט איטס סטיל דער רייט ענד די טרוט איז דעט די פיפל דעט אר תלמידי חכמים אין א סערטען סענס העוו די מאסט אינדעפענדענס אוודאי ס'נישט גענוג מ'האט מידות רעות און וכדומה און אזוי ווייטער דארף איך צולייגן נאך איין זאך. סאו דאס איז איין זאך, ווערי בעיסיק, פאר דעם משה רבנו איז געקומען, געמאכט מ'זאל מאכן שבת, די ערשטע זאך, יאפ, סאמאן דעט העז וואן שיעור, און דאס איז ריעלי, ריעלי טרו, ריעלי טרו, סאמאן דעט העז לייק וואן חכמה, און חכמה איז נישט גענוג, אויב, ס'דא אסאך וועגן פון, פרעה האט אויסגעפיגערט וועגן ווי אזוי צו סטיל די חכמה פאר הימסעלף, רייט? ער זאגט אז מ'דארף לערנען ווייל דער רבי האט געזאגט אז מ'דארף לערנען, דעטס די ווארסט וועי אוו לערנינג, יו נעווער אלאוד טו לערן קאוז איטס א מצוה, נישט קיין וועג, דעמאלטס איז לערנען אויך נאך א פעסיוו זאך. דארף לערנען ווייל די חכמה שטייט אינדרויסן פון די גאנצע סיסטעם, ביי דעפינישן, אדערווייז איטס נאט חכמה, חכמה קענט, איטס נאט פארט אוו א סיסטעם, ס'דא א סיסטעם פון חכמה, ווייל ס'איז אינדרויסן פון די סיסטעם, ס'באלאנגט נישט פאר אים, מ'צאלט נישט קיין סעלערי פאר דעם און נישט קיין סעלערי, ס'איז נישט נוגע בכלל די גאנצע זאך, נאו יו ארעדי העוו א פלעיס וויער יו אר אין קאנטראל, מיינט נישט אין קאנטראל, ווי ס'איז, ווי ס'איז נאך א פלאץ, און ס'איז שטערקער, ס'איז שטערקער פון די גאנצע וועלט, ווייל קיינער קען נישט אפפרעגן, ער קען עס אפפרעגן, אבער ווילאנג ער פרעגט עס נישט אפ, נישט אז ער פרעגט עס אפ, ווילאנג ער נישט, ער רעדט נישט בכלל די שפראך, ער איז בכלל נישט אין די, אין די זאך, גיבס איט פון אים, און די טרוט איז דעט די פריעסט פיפל אר די פיפל דעט העוו דאס איז קאלד אין ענגליש איטס קאלד ליבעראל ארטס, רייט? ליבעראל ארטס מיענס די פרי ארטס, דעטס און ליבעראל ארטס וואז ריעלי און דאס איז זייער וויכטיג ווייל אונז זענען אונז האבן א אנדערע וועג פון חכמה וואס איז יא משועבד, טעקנאלעדזשי איז אנאדער וועי אוו סעיאינג חכמה פון פרעה, חכמה וואס איז משועבד צו עפעס א תכלית, ס'איז כדי מ'זאל מאכן מער געלט.

העלפט אסאך בעסער. ס'גענוג צו געהעלפט צו זיין א גביר אויכעט אבער. דעטס די ריזען פארוואס מען טאר נישט נעמען קיין געלט פאר לערנען תורה זיינע. יא אף קאורס, ס'איז משעבד די תורה, איטס די אפפאזיט אוו תורה. אף קאורס, מה אני בחינם. די תורה שוד בי פעיד פאר. יא אוודאי, די מהות פון חכמה איז למעלה מן הכסף, למעלה מן, אף קאורס. הונדרעט פערסענט. דעטס וויי איטס ווערי בעד, דעטס וויי קודם לחכמה, איף יו מעיק תורה קודם לחכמה, באט יו'ר רונינג די מעין סגולה אוו תורה. יו רואין די מעין טינג, איט ביקאמס פרעה, ער האט געקויפט תורה אויכעט, ער קען, ער קען צאלן א כולל און ער קען אלעס, באט דעטס נאט תורה. סאו נאו ווי האו טו פיגער אוט די וועי טו מעיק דעט, סאו איינע פון די וועגן צו ארויסנעמען תורה פון די שיעבוד פון פרעה איז פרעגן גוט צופיל קשיות. ווערי בעיסיק וועי. און יו העוו טו רימעמבער דעט די, די קשיות, ביאינג עפרעיד אוו קשיות איז אנאדער אינסטענס אוו דיס פעסיוויטי. בעיסיקלי, רייט? ווייל די אידן אין מצרים האבן קיינמאל נישט געפרעגט מה שמו מה אומר אליהם. זיי האבן אלע מורא געהאט עס צו פרעגן. מיט אביסל אמונה, אביסל אמונת אבותינו בידינו וואס אונז האבן, גייסט עס אויך אפפרעגן? לאז עס פאר די טוען. אין אנדערע ווערטער, און ס'איז א טרו טרו ארגיומענט, אקעי? איטס א טרו ארגיומענט, רייט? גייען אידן ס'איז מורא'דיג, ביי די וועי דער רשב"א זאגט דאס איי הערד פראם חיים משה ענליגער האט זייער ליב געהאט דער רשב"א, איך מיין אז דאס איז א תמימות'דיגע איד, זאגט אז ער האט געמיינט די בעסטע רשב"א זאגט די רשב"א האט א תשובה אבאוט כישוף סאם שאלה אין הלכה, אט די ענד זאגט ער אז דאס איז שקר ס'איז נישט בדוק ס'איז סתם מעשה שלא היה די גאנצע די גאנצע כישוף וואס ער רעדט וועגן דארט, און ער זאגט אזוי ער מיינט אז די גרעסטע. שבח וואס משה רבינו האט געזאגט אויף די אידן, שטייט אין נעקסטע וואך, והן לא יאמינו לי, און די וואך, יא, און זיי גייען מיך נישט גלייבן, דאס איז די בעסט טינג, ער זאגט שטעל דיך, אה, איז טאלקינג אבאוט משיח שקר, סארי, נאט פאר כישוף, טאלקינג אבאוט משיח שקר, אה, איי וואז קאנפיוזינג טו תשובות, באט ס'איז געווען עפעס א משיח שקר, און די רשב"א זאגט קאם אן, דיס גאי, יא, ער קען זאגן חסידישע שלש סעודות תורות, באט ער איז נישט קיין תלמיד חכם, ס'הייבט זיך נישט אן די גאנצע מעשה, ס'איז א בלאף, און שוין, און די רשב"א זאגט, דאנט בי סטופיד, יו טינק דעט אמונה איז זיך צו כאפן אויף יעדע משיח שקר, אביסל האפנונג, אביסל, זאגט די רשב"א קום הער, איך וויל דיר זאגן די בעסטע זאך וואס משה רבינו האט געזאגט אויף די אידן. בעסטע זאך וואס משה רבינו האט געזאגט אויף די אידן איז געווען אז זיי גייען מיך נישט גלייבן. ער זאגט שטעל דיך פאר, אידן זענען נעבעך אין מצרים, די ווארסט סיטועשאן, זיי האבן ארבעט יעדן טאג, קומט עפעס איינער זיך צו, עפעס א גאט האט מיך געזאגט מען גייט ארויס, וואט, נאו, די נארמאל ריעקשאן פון נארמאל פיפל איז דעי סטארט דעי גרעספ עט עני ליטעל ביט אוו האופ. משה רבינו זאגט ניין די אידן דער טרו פיפל וואן טינג דעי העוו פראם זייער זיידעס ער זאגט עם ישראל בני נוחלי דת אמת לא יוכלו לסבול על השקר אפילו איף די פרייס אוו דעט איז טו סטעי אין גלות.

אה, סא וואט איים טרייענג טו סעי איז, דאס פחד אוו עסקינג קשיות איז א יודזש שיעבוד, איטס איטס פארט אוו די סעים פאסיוויטי, פארשטייסט, אין אנדערע ווערטער, ביסט נעבעך אין גלות, האב נישט, כ'האב אביסל אמונה, כאפ זיך אן מיט דעם, איך האב א דמיון אז די אייבערשטער האט מיך ליב, כ'ווייס וואס, וועסטו דאס אויך צונעמען? און ווייל וואס, קאז יו אר עפרעיד יו גאנא לוז דיס ליטעל שיעבוד דעט יו העוו, דיס ליטעל, ביסט עפעס א פרעה וואס פירט דיך, האסט פארלירן די פרעה, די אמונת פרעה, די שם אלוקים, וואטעווער. און משה סעיז נאו, וויא קוד דו בעטער דען דעט, רייט דעי אר אלוועיס אפען טו. וואט איז בעטער? מ'גייט ארויסגיין פון מצרים, וואס הייסט משוגע? מ'גייט נישט האבן חיזוק אז די אייבערשטער איז מיט אונז, ביז דעמאלטס גייט מען פרעגן די קשיא ביז ס'גייט געלונגען די תירוץ. אוו קאורס. אוו קאורס נאט, יו שוד נאט בעליוו איט, יו שוד נאט בעליוו עניטינג אנטיל יו סי איט. סאו בעיסיקלי גלייב איך נישט עניטינג סאו ווייס איך נאכנישט. אוודאי נישט, ביז מ'זעט עס זאלסטו נישט גלייבן אין דעם. יא, פון וואס האסטו מורא, מיינסט דו גייסט פארציילן אז איך גיי פארלירן, איך גיי ווערן פארלוירן? זאלסט נישט גלייבן אין דעם. מ'גייט עס זען וואס מ'גלייבט. שטייט א פסוק, וידעו כי אני ה' בפתחי את קברותיכם, ווען מ'וועט עס זען וועט מען וויסן. שטייט א פסוק אין יחזקאל, אין יחזקאל איז עס? ערגעץ, וואן אוו די פסוקים.

וואס קען שוין זיין ער וועט פרעגן מי השם, דיס איז דיס איז וואט טעיקס יו אוט אוו מצרים, קאז דיס דיס דיס דיס יכולת אוו עסקינג די קשיות, אנדערע ווערטער. וואס איז אונזער פרוף? הו סעד דעי האוו פרוף? דאנט בעליוו, איף יו דאנט האוו פרוף דאנט בעליוו. איך האב דיר שוין געזאגט פון ווי שטייט אין אין עפעס אן אלטע כתב יד לפי דעתי אז ווער גייט זיין די עדות אויף משיח? ווי אזוי גייען אונז וויסן אז ער איז משיח רייט? סאו אונז מיינען אלע אידן וועלן תשובה טוהן, און מ'וועט זעהן אז עס איז משיח. סאו דער תירוץ איז, די אייבערשטער גייט באהאלטן עפעס א מערה, עפעס א גרויסן אפיקורס, די גרעסטע אפיקורס, ער לאזט זיך נישט פון גארנישט, אקעי, און מ'גייט מ'גייט מאכן זיכער אז ער איז עכטע אפיקורס און בודק זיין, קיינמאל נישט געגאנגען אין מקווה, קיינמאל נישט געגעסן כשר, קיינמאל נישט, און נאר דער איד גייט קענען זיין זאגן עדות אז עס איז משיח געקומען. רייט? די בנין הקודש. שטייט א מדרש. איינער פון מדרשי יצחק. פאר דעם איז דא אזויפיל אפיקורסים, ווייל אנישט איז דאך גארנישט ווערט א גרויסע חכמה אז די פרומע אידן גלייבן, זיי גלייבן אסאך זאכן. חכמה איז אז אפיקורס גלייבט, רייט? איז א חכמה אז א פרומע איד גלייבט אין עפעס? און משה רבינו האט אויסגעלערנט זיין אביסל מער אפיקורסים, ואמרו לי מה שמו, וואס זאלן פרעגן נאך א קשיא, א דריטע קשיא.

איף איט קען בי דיסטרויד ביי די טרוט איט שוד בי דיסטרויד ביי די טרוט שטייט ס'איז איינע פון די סעיאינגס פון אסאך איי טי וואס פאר מין זאך איז דאס האט מורא און נישט נאר האט מורא יו האוו טו רימעמבער יו האוו טו ריעלייז דיס איז אלסא א יוז' אמאונט אוו קארעדזש און אלסא ס'איז זיכער דא אין דעם אויך א לעוועל וואס איז טיפשות וואס איז ביאנד קארעדזש ס'איז די אנדערע קיצוניות ווייל ווייל ער גלייבט דאס איז ווערי ווערי אפטעמיסטיק רייט מ'קען זאגן ווי איך איך האב א טשענס אויסצוגעפינען די אמת, די בעסטע טשענס איז זיך צו מאכן אז מען גלייבט וואס די באבע האט געזאגט. ווען יו סעי איך האב א קשיא און איך האב אזויפיל אמונה, איטס לייק מעטה אמונה רייט? קענסט זאגן איך גלייב אזויפיל אין די אייבערשטער אז ער האט א תירוץ אויף מיינע קשיא'ס רייט? אז ער קען רעדן אפילו צו מענטשן וואס גלייבן נישט אין אים רייט? אדער איטס הארד טו סעי אין די אייבערשטער קאוז איטס נאט די ווארד באט יו העוו טו העוו ענאף אפטימיזם און קארעדזש אלוועיס איז בעיסד אן א סערטען אפטימיזם אז ס'קען זיין א תירוץ, רייט? די נישט די נישט די נישט פרעגן איז א געוויסע פחד, אויב האט מען אויסגעפונען אז ס'נישט אמת, אין אנדערע ווערטער דארפסט נישט קיין אמת, רייט? האסט אויסגעפונען אז ס'נישט אמת, אז משיח גייט נישט קומען, לאמיר נאך האלטן איין זאגן אז משיח גייט קומען, ווייסט משיח גייט נישט קומען, יעצט זאל מען אנהייבן פון אלף. וואט אבאוט זאל ער טערעסן? איך בין נישט זיכער אז איך קען צוקומען צו די תירוץ. איך אנדערסטענד, יו ניד מאר קארעדזש.

איווען יא. פאר דעם פאר דעם עגעין גאוס בעק טו די טינג אוו חכמה ווער איך וועל פארלירן מיין דזשאב וועל איך נישט גלייבן אין גאט, פארוואס זאלסטו פארלירן דיין דזשאב? ווייטער משועבד צו עפעס א פרעה. נישט פארלירן קיין דזשאב, די אייבערשטער האט מיר, האט דיך שטערקער פון דאס. מעיבי, אויב ס'איז דא אזא זאך, באט דעטס אלרעדי מעיבי ביאנד דעט. סאו באט דעטס וואי איי טאלק אין עולם השכל, אין עולם השכל, איך ווייס נישט וואס איז הלכה למעשה, אין עולם השכל.

ניין איך על כל פנים דו האסט דא אין די עולם א אין די עולם א אין לגבי מחשבה זיכער איף יו קענט פאר דעם פאר דעם דארף מען קענען בלייבן מיט בלייבן ביי די קשיא העז אלסא לאט טו דו וויט פעישענס. כ'גיי נאר ענדיגן מיט איין זאך. כ'גיי נאר זאגן איין זאך יו האוו טו האוו פעישענס יו האוו טו האוו פעישענס קארעדזש דאזענט מין רעשנעס דעטס די אפעזיט אוו קארעדזש רייט? יו האוו טו האוו אלסא פעישענס.

און דא האט ער געזאגט גארנישט, האט אים איגנארט, איך ווייס נישט. יא, אפאר טעג שפעטער ער קומט, ער זאגט א תירוץ, ס'איז גאר א גוטן תירוץ. אגעין, איי דאנט נאו, איז א גוט קשיא, איז א גוט תירוץ. און האט אים געפרעגט, נו, אז דו ווייסט יא די תירוץ, וואס האסטו מיך נישט געקענט גלייך זאגן. איך האב געוואלט אויסלערנען, מ'קען לעבן אפאר טעג מיט א קשיא. שוין. ברוך השם די עולם און ואומן, שיינע פרעסטירע געווען א גוטע איד, און משפיע געווען, און סקאלער, און פארהאן געווען א קשיא.